ב' חלקים משיחת אור ז' אדר ראשון תשנ"ב. מען גייט אריין אין פרשה אתה תצוה, און ווי דערמאנט כמה פעמים, וואס שטייט זיך אין ספרים אז וויבאלד א ענין וואס א חכם זאגט ווערט עס מקוים, איז על דרך זה מקויים געווארן וואס משה רבינו האט געזאגט מחני נא מספרך און נאר אין אן אופן הכי טוב ונגלה, אז דאס שטייט אין ואתה תצוה וואס דארט איז ניטא דער שם משה איז אבער דארט די אדרבה דער עיקר השם איז דאך דארט דער ואתה. וואס דער שם איז דאך מער ניט ווי א ענין וואס קומט לאחרי זה, ווי מען זעט עס אויכעט בפשטות אז ערשט כשנכנסת בו נפש דקדושה אט דעמאלט איז גיט מען דעם שם און ס'ווערט דאך נולד לפני זה, דער נכנס נפש דקדושה איז דאך פארבונדן מיט יום השמיני ימול וכמדובר כמה פעמים מה שאין כן פון ראש חודש אן ובפרט נאך א שישים יום, ובפרט נאך אז אין די שישים יום איז מען שוין אריין חמישה ימים און דערנאך האט מען אויכעט דעם יום השישי און מען שטייט אויכעט די נאכט פון שבעה באדר, וואס דאס איז דאך אויכעט פארבונדן מיט היום מלאו ימי ושנותי וואס משה רבינו האט געזאגט איז דאך דאס געווען בשבעה באדר, און דאס אויך איז דער ענין פון ואתה תצוה, וואס מען זאגט דאס צו משה רבינו און דורך אים זאגט מען דאס צו משה רבינו וואס געפינט זיך אין יעדער אידן, אז יעדער איד דארף זיין אז ער דארף ווערן א צב ש וחיבור, און אין דעם דארף שטיין בגלוי נאך העכער נאך ווי ס'שטייט דער שם שלו, איז דאך דא דער ענין העיקרי שבו אז דאס ווערט אנגערופן בשם אתה, ווארום דאס איז פארבונדן מיטן אתה האמיתי, און דאס ווערט אויכעט אן אתה האמיתי נאך קודם וואס איז געווען דער ברית מילה כמדובר כמה פעמים, און דאס שטייט אויכעט מיט א התחלה בדבר, מיט א ו', אט א המשך, וואס א ו' באווייזט דאך אויף א ענין פון המשכה, און המשכה שווה מתחילתו ועד סופו, כמדובר כמה פעמים, ווערט אויכעט דער ואתה תצוה את ויקחו אליך שמן זית, בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, אז דאס ווערט די הקדמה קרובה צו דעם הדלקת הנרות, און הדלקת הנרות אין בית המקדש השלישי והמשולש וואס אט א דעמאלט זעט מען בגלוי וויאזוי אין יעדער אידן איז בשעת דער כהן האט מדליק געווען די מנורה בבית המקדש איז דאך ממנו יצא אורה לכל העולם כולו, אט אט איז גלייך ליכטיג געווארן אין יעדער אידישע נשמה, און אין יעדער אידישע נשמה איז נתגלה געווארן דער אור און דער מאור שבה כמדובר כמה פעמים, וואס דאס ווערט אויכעט דער ענין דער וא"ו ההמשך און דער וא"ו המוסיף, און דער וא"ו וואס באווייזט אויכעט אויפן ענין פון גאולה, וואס דערפאר איז דאך אויכעט דער סימן אויף די גאולה האמיתית והשלימה איז דאך די חמשה פעמים יעקב וואס שטייט אין מלא ו', און כמדובר ומבואר בכמה ספרים, און ס'ווערט אויכעט דורך דערויף וואס א איד האט זיך דורכגעפירט במשך חיים חיותו בעלמא דין, נישט קוקנדיג אפילו אפילו אז ער איז ערשט נישט לאנג געבארן געווארן, האט ער שוין די ענין פון די שיר המעלות'ן, און מ'בענטשט אים אויכעט מיט אלע ברכות והצלחות, און מצד המברכים ווערט עס גלייך דער נמשך ואברכה מברכיך ואני אברכם אז דער אייבערשטער אליין בענטשט, אף על פי וואס די בענטשער זענען לכאורה קטנים וקטנות, אדער פאר בר מצוה אדער נאך בת מצוה און פאר בן עשרים שנה וכו', ווערט עס אבער אויכעט דער ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, אבער דאס ווערט באלד צו יעדער אידן, בפרט נאך אז מ'איז אריין אין חודש אין אין פרשת השבוע פון ואתה תצוה, איז דאך אט א דעמאלט איז דאך דאס אן ענין שהזמן גרמא האט מען דאס ביתר שאת וביתר עוז בכל יום ויום פון שבוע זה, ועל אחת כמה וכמה אז דאס איז פארבונדן מיט שמן למאור, וואס דאס איז דאך דא גאנץ אין יעדער אידן, איז דאך דער שמן למאור אין אים גאנץ, און דערנאך איז על ידי עבודתו מאכט ער דערפון א ליכטיגן נר, ביז וואנעט אז דאס איז מאיר אין עולם הזה התחתון, באופן אז מען דערזעט וויאזוי דאס איז א דירה לו יתברך בתחתונים, און דאס ווערט גלייך אויכעט די הכנה קרובה צום בית המקדש השלישי והמשולש, און מען זעט דארטן כהן גדול אהרן כהן גדול און משה רבינו, וכמדובר כמה פעמים אז לכמה לכמה ראשונים ומדרשים איז משה רבינו אויך געווען אין אן אופן פון כהן גדול, במילא ואדרבה האט ער גארנישט געדארפט אנקומען צו די שמונה בגדי כהונה ווארום משמש בחלוק לבן וואס דאס באווייזט דאך אויכעט אויף עיקר המקור וואס דאס איז למעלה מכל גוונין וצבעונין וכו', ועל דרך זה ווערט דאס נתעורר אין יעדער אידן און אין יעדער און אין אלע אידן, און דורך דעם משה רבינו וואס שטייט בפועל אין יעדער אידן און אין אלע אידן און דורך אים אין זייער גאנצע משפחה און דער גאנצע סביבה, ווערט אויכעט אין אים כמדובר כמה פעמים אז ס'ווערט אויכעט א כולל וואס משה איז דאך כמדובר כמה פעמים אז משה רבינו איז אז משה איז א ראשי תיבות פון שמאי און הלל און משה וכמדובר כמה פעמים וואס דאס איז דאך אויכעט אין יעדער איד איז דאך כולל כל סדר ההשתלשלות

איז דאך יש אומרים בראשונים ובמדרשים אז משה רבינו האט אויכעט געקאנט אריין גיין אין קודש הקדשים בכל עת רצון, מער נישט וואס ער האט געדארפט אויכעט אריין גיין בזאת יבוא אהרן האט ער געדארפט האבן דעם סדר ווי עס איז געווען ביי אהרן האט ער געדארפט מקריב זיין אט די קרבנות, על אחת כמה וכמה אז ער האט דעם חלוק לבן, וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון לבן פון די י"ג תיקוני דיקנא, וכמדובר כמה פעמים אז דאס ברענגט תיכף ומיד ממש די רחמים רבים בלי מדידה והגבלה כלל וכלל, ברענגט ווערט גלייך די הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ומשה רבינו עמנו, ואהרן כהן גדול עמנו וכל הדורות שלפני זה, וכל הדורות שלעתיד לבוא, און מען געפינט זיך עם ענני שמיא תיכף ומיד ממש בארצינו הקדושה בירושלים עיר הקודש, און אין דעם מקדש השלישי, און אין מקדש המשולש תיכף ומיד ממש ולא עכבם כהרף עין, און ס'קומט גלייך תיכף ומיד גאולה האמיתית והשלימה. אמן!